זיבן וואכן נאך פסח איז דער יום טוב שבועות, דאס האט אזויפיל צו טון מיט מתן תורה ווי איך מיטן סטאטס וועלס באלעט. עס האט קיינמאל נישט, ס'איז געווען א חג הביכורים פון די ערשטע שניט זאכן, ווייל מען האט אנגעהויבן שניידן אויפן צווייטן טאג פסח, יא, ציילן דעם עומר, אז מ'האט אפגעציילט נײַן און פֿערציק טעג, איז געווען א יובל טאג, האט מען געבראכט חג הביכורים.